ברוך השם, מסכת סוטה, דף י"א, עמוד ב', די לעצטע דריי שורות פון עמוד. שטייט אין פסוק, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אשה ואת יריעות ואלה בניה ישר ושובב וארדון. בן חצרון, דער פסוק זאגט כלב בן חצרון, בן יפונה הוא, אנדערע ערטער ווערט ער דאך אנגערופן בן יפונה, דעריבער ווערט ער אנגערופן בן יפונה, בן שפנה מעצת מרגלים, ער האט זיך אוועקגעקערט פון די עצה פון די מרגלים, אין אמת'ן איז ער בן חצרון, און בן יפונה ווערט ער אנגערופן צוליב זיינע מעשים. פרעגט די גמרא.

דאס הייסט עתניאל איז געווען מיט כלב'ן א ברודער נאר פון איין מאמען נישט פון איין טאטן, דיקא נמי א ראיה איך טו ברענגען, דכתיב שטייט אין איין פסוק מען רעדט פון כלב'ן שטייט נישט בן קנז,

שהכל עזבוה מתחילתה, אלע האבן איר אפגעלאזט ווען זי איז געווען קראנק. הוליד, כלב האט געבוירן עזובה'ן, והלא מינסב הוה נסיב לה, זי איז דאך געוועזן זיין פרוי איז זי דאך געוועזן, ווי שטייט דארט אין פסוק, אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט כל הנושא אישה לשם שמים דער וואס ער נעמט א אישה נישט לשם יופיה, ווען מען זעט דאך דא האט ער דאך איר נישט גענומען וועגן איר שיינקייט, ווארום זי איז דאך געווען קראנק, נאר האט ער גענומען לשם שמים, ער האט בודק געווען זי האט אזעלכע ברידער אהרן און משה וואס זענען צדיקים, און רוב בנים זענען גלייך צו אחי האם. מעלה עליו הכתוב, טוט דער פסוק אויף אים רעכענען, כאילו ילדה, ווי ער האט איר געבוירן. יריעות, אין פסוק ווערט דאך דערמאנט הוליד את עזובה אשה ואת יריעות, אזוי ווי איך זאג עזובה מיינט מען נישט ער האט געבוירן, נאר דאס גייט ארויף אויף די פרוי אויף מרים'ען, איז יריעות טייטש איך אויך אויף מרים'ען.

דאס גייט זאגן אויף איר מאן וועלכער האט איר געבויט, ער האט איר געמאכט ווי אנדערע פרויען מיט דעם וואס ער האט איר גענומען, ישר שישר את עצמו, ער האט זיך געהאלטן גלייך אז ער זאל נישט האבן קיין טעות אין די עצת מרגלים, שובב ששיבב את יצרו, ער האט רעוואלטירט, האט ווידערגעשפעניגט קעגן יצר הרע, וארדון, שרדה את יצרו, ער האט געוועלטיגט אויף זיין יצר הרע וואס האט אים אנגערעדט אז זאל זיין צוזאמען מיט די עצה פון די מרגלים, ואיכא דאמרי, אנדערע זאגן, דעריבער הייסט ער ארדון, על שהיו פניו איז גורס דער יעב"ץ, דומין לורד, דא רעדט מען דאך שוין נישט פון מרימ'ען,

שהושחרו פניו בתעניות, די פנים איז געווארן שווארץ, וואס ער האט געפאסט אז ער זאל נישט ווערן נאכגעשלעפט אין די עצה פון די מרגלים. ווייטער שטייט אין פסוק אבי תקוע אבי שנעשה לה כאב. ער איז געווארן צו מרימ'ען ווי א טאטע, ער האט זיך פארנומען מיט איר רפואות, מיט איר שפייז, וואס א קראנקער דארף האבן, תקוה ש תוקע את לבו, ער האט אריינגעשטעקט זיין הארץ לאביו שבשמים אז ער זאל נישט זיין אין די עצה פון די מרגלים. היו שתי נשים. שטייט ווייטער אין פסוק, היו שתי נשים חלאה ונערה, נעשה מרים כשתי נשים, מרים איז געווען ווי צוויי פרויען, חלאה ונערה, לא חלאה ונערה הוה, נישט אין איין צייט האט זי געהייסן חלאה מיט נערה, אלא בתחילה חלאה, פריער איז זי געווען קראנק, ולבסוף ווען זי איז געווארן אויסגעהיילט,

איר פּנים איז געװען גלײַך געלײַכטן װי דער מיטן טאָג װאָס די זון שײַנט. אתנן, שכל הרואה אותה, דער װאָס האָט איר געזען, מוליך אתנן לאשתו, און האָט געגליסט למשכב נשים. שטײט אין פּסוק. ויצו פרעה לכל עמו, און ווייטער שטייט אין פסוק כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, איז אזוי, עס ווערט נישט דא דערמאנט כל הבן הילוד לעברים, יעדע קינד וואס ווערט געבוירן צו די אידן, ביי דעם ציווי וואס ער האט געזאגט די מיילדות ווערט דערמאנט האט זיי געזאגט בפירוש וועגן די עבריות, אבער דא ווערט דאס נישט דערמאנט, ס'ווערט דערמאנט כל הבן הילוד, פון דעם וואס שטייט ויצו פרעה לכל עמו איז נאך נישט דא קיין ראיה, פון דעם קען מען לערנען ער האט אנגעזאגט דעם גאנצן פאלק אז זאלן זען אז כל הבן הילוד ביי די אידן היאורה תשליכוהו. אבער פון די מאל וואס כל הבן הילוד ווערט נישט דערמאנט קיין אידן איז א סימן אז די גזירה איז געווען אויף אלעמען. אמר רבי יוסי ברבי חנינא אף על עמו גזר, אז די גזירה איז געוועזן אויך אויף די מצרים. אין מדרש תנחומא שטייט אזוי, דעם טאג וואס משה רבינו איז געבוירן געווארן האבן די שטערן זעער געזאגט צו אים, היינט ווערט געבוירן דער וואס העט העלפן די אידן. נאר מיר ווייסן נישט צו ער איז א מצרי צו ער איז א איד, ווייל משה איז דאך געווארן אביסל ערצויגן אין דעם הויז פון פרעה, און זיי זעען, זיי ווייסן נישט וואס זיי זעען, די אצטגנינים. האט פרעה צוזאמענגענומען זיין גאנצע פאלק, און ער האט זיי געבעטן, אז אלע קינדער וואס זיי ווערן געבוירן דעם טאג, זאלן אים געבן, און ער האט גוזר געווען אויף זיין פאלק. ואמר רבי יוסי בר חנינא, נאך האט געזאגט רבי יוסי בר חנינא, שלש גזירות גזר, ס'איז דארטן געוועזן דריי גזירות, בתחילה אין אנפאנג איז געווען א גזירה, אם בן הוא, אויב עס ווערט געבוירן א זון, והמתן אותו, ער האט אויף דער זאך נישט באשטימט קיין שומרים, ער האט זיך פארלאזט אויף די מיילדות. ולבסוף, ביי די ענדע איז געווען א גזירה, כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו. פארוואס איז געוועזן די גזירות? ער האט אוועקגעשטעלט שומרים מען זאל זיי אריינווארפן אין וואסער כדי די אידן זאלן זיך נישט מערן. ולבסוף, אף על עמו גזר. ביי די ענדע, וואס איז נישט געוועזן שלא ירבו, נאר היום נולד מושיען של ישראל. האט ער גוזר געווען אויך אויף זיין פאלק, אזוי ווי עס איז דורכגעגאנגען דער טאג, און די אצטגנינים האבן געזען אז ער איז נישט געווארן געשלאגן, האט ער געמאכט געלאזט שטיין די גזירה ווייטער ביז דעמאלט ווען ער איז געווארן אריינגעווארפן אין וואסער. שטייט אין פסוק וילך איש מבית לוי, להיכן הלך, וואו איז ער געגאנגען? אמר רב יהודה בר זבידה שהלך בעצת בתו, ער איז געגאנגען אין די עצה פון זיין טאכטער, תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, עמרם גדול הדור היה, עמרם איז געווען א גדול הדור, און מיט דעם ווי שטייט עס לשון איש, איז דאך עס א לשון פון חשיבות, און אויב ער איז געווען א גדול הדור האבן זיך אלע פארקוקט אויף אים, כיוון שאמר פרעה שגזר פרעה, א, פרעה הרשע, ווייל פרעה הרשע האט גוזר געווען כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר האט עמרם געזאגט לשוא אנו עמלין, אומזיסט וועלן מיר האבן קינדער און מ'וועט זיי דערטרינקען, עמד וגירש את אשתו, האט עמרם גע'גט זיין פרוי, עמדו כולם וגירשו את נשותיהם, האבן אלע גע'גט די פרויען, אמרה לו בתו, האט די טאכטער מרים געזאגט צו אים, אבא, טאטע, קשה גזירתך יותר משל פרעה, דיין גזירה, איז שווערער פון די גזירה פון פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, פרעה האט גוזר געווען נאר אויף די זכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות, און דו זאגסט נאך דיר קומט ארויס מען ווערט נישט געבוירן נישט קיין זכרים נישט קיין נקבות, פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, די קינדער וואס מען וועט אריינווארפן אין וואסער וועלן דאך האבן א חלק לעולם הבא איז די גזירה נאר בעולם הזה, ואתה און דו בעולם הזה ולעולם הבא. פרעה הרשע ספק מתקיימת גזירתו איז א ספק צי זיין גזירה ווערט מקוים, ספק אינה מתקיימת, א ספק זי ווערט נישט מקוים. אתה צדיק. דו ביסט דאך א צדיק, בוודאי שגזרתך מתקיימת, מ'וועט זיך פארקוקן אויף דיר, מ'וועט נישט נעמען קיין פרויען, און ווערט נישט געבוירן נישט קיין זין נישט קיין טעכטער, שנאמר שטייט ביי א צדיק ותגזר אומר ויקם לך, עמד, איז ער אויפגעשטאנען והחזיר את אשתו, האט צוריק גענומען זיין פרוי יוכבדן, עמדו כולם והחזירו את נשותיהם. אלע האבן דעמאלט צוריקגענומען די פרויען. שטייט אין פסוק ויקח ויקח ויחזור מיבעי ליה, ס'דארף שטיין האט ער צוריקגענומען, פארוואס שטייט ויקח? אמר רב יהודה בר זבינא שעשה לו מעשה ליקוחין, האט ער צוריקגענומען ווי ביי א חתונה ווי עס ערשטע מאל הושיבה באפיריון האט ער אוועקגעזעצט אין א חופה, ואהרן ומרים מרקדין לפניה, אהרן און מרים האבן געטאנצט פאר איר, און מלאכי השרת אמרו אם הבנים שמחה. דערפאר שטייט מיט דעם לשון ויקח אז מ'האט געמאכט ליקוחין, ווי מ'זאגט ווי די ערשטע חתונה איז געוועזן. רש י. שטייט אין פסוק את בת לוי. אפשר קאן זיין בת מאה שלושים שנה הויא, זי איז געווען אלט הונדערט און דרייסיג יאר, וקרי לה בת, און זי ווערט אנגערופן בת, דאמר רב חמא ברב חנינא, זו יוכבד, דאס מיינט מען יוכבד, שהורתה בדרך, וואס מ'האט פארשוואנגערט אויפן וועג, ולידתה, זי איז געווארן געבוירן בין החומות, צווישן די מויערן, ס'ענטפערט מיט דעם א קשיא, ווען מיר גיבן א קוק די אלע נפשות וואס זענען ווערן אויסגערעכנט אין פרשת ויגש, איז נאר דא נײַן און זעכציק, און נאכהער שטייט אז מ'איז געקומען זיבעציק, נאר דאס מיינט מען יוכבד, טאקע ארויסגעגאנגען פון כנען איז נאר נײַן און זעכציק, און אריינגעקומען איז זיבעציק, איז אויב אזוי אז זי איז געבוירן געווארן בין החומות, יוכבד, ווען משה רבינו איז ארויסגעגאנגען ארויסגענומען די אידן פון מצרים איז ער אלט געווען אַכציק יאר. די אידן זענען געווען אין מצרים צוויי הונדערט און צען יאר, נעם אראפ אכציג פון צוויי הונדערט און צען, איז דאך דעמאלט אלט געווען הונדערט דרײַסיק יוכבד ווען זי האט געבוירן משה. אמר רב יהודה, שנולדו בה סימני נערות, ס'איז אין איר געבוירן געווארן סימני נערות, זי איז געווארן צוריק יונג. די מפרשים פון עין יעקב דער עיון יעקב פרעגט, וואס דארף איך צו דעם אנקומען, ס'זאל זיין א נס אומזיסט? זי איז דאך סייווי געוועזן שוין פון פריער מעוברת, ווי די גמרא זאגט ווייטער. ענטפערט ער, פארוואס האט עמרם צוריק גענומען? כדי אלע זאלן צוריק נעמען זייערע פרויען, און אויב ס'זאל נישט געווען געשען דער נס, וואלטן אנדערע נישט צוריק גענומען די פרויען, זיי וואלטן געזאגט, עמרם האט צוריק גענומען ווייל זי איז שוין אלט, זי וועט מער נישט האבן קיין קינדער, אבער די וואס איז ראוי צו געבוירן קינדער, דער דארף נישט צוריק נעמען די פרוי, ס'זאל נישט זיין דער עמל לשוא, ווייל מען דארף צו ווארפן סיי ווי אין וואסער, דעריבער איז געשען דער נס. שטייט אין פסוק.

דער שוואנגערן איז געווען שלא בצער, אף לידתה שלא בצער, אזוי דער געבוירן איז אויך געווען אן צער. מכאן לנשים צדקניות, פון דעם איז א ראיה אז נשים צדקניות שלא היו בפיתקה של חווה, אז זיי זענען נישט געוועזן אין דעם פיתקה, אין דער קללה פון חווה, וואס מ'האט, וואס זי דארף געבוירן בעצב תלדי בנים. אז די געבורט פון די קינדער זאל זיין זייער שווער, די מהרשא שטעלט זיך אויף דעם וואס די גמרא זאגט להיכן אזל שהלך בעצת בתו, זאגט די גמרא אז זי האט אים געזאגט גזירתך קשה משל פרעה. אפשר דעריבער האט ער נאך צוריק גענומען צוליב זי איר נבואה וואס האט געזאגט אז אז די מאמע וועט געבוירן א קינד וואס ער וועט העלפן די אידן, ענטפערט ער וועגן די נבואה וואלט ער נישט געדארפן איר צוריק נעמען ווייל זי האט דאך שוין געשוואנגערט דריי חדשים, און דריי חדשים איז דאך שוין די צייט פון הכרת העובר, נאר האט ער צוריק גענומען דארף איך זאגן צוליב קשה גזירתך. אז דורך זיין צוריק נעמען וועלן אויך אנדערע צוריק נעמען זייערע פרויען. שטייט אין פסוק ותרא אותו כי טוב הוא, תניא, מיר האבן געלערנט, רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט, טוב שמו, זיין נאמען איז געוועזן טוב. רב יהודה אומר טוביה שמו, רב יהודה זאגט אז זיין נאמען איז געוועזן טוביה, איז די עיון יעקב מסביר אז ווייל יצר לב האדם מנעוריו איז שלעכט, אבער משה האט מען גלייך געזען ר'איז טוב לבריות, און רב יהודה איז מוסיף טוביה שמו, ער איז געווען י ק, ער איז געווען לשמים אויך גוט, ער איז געווען אי טוב לשמים און טוב לבריות. ר' נחמיה אומר הגון לנביאות, ער איז געווען ראוי צו נביאות. אחרים אומרים, אנדערע זאגן, נולד כשהוא מהול, ער איז געבוירן געווארן, ער איז געווען געמל'ט. וחכמים אומרים, די חכמים זאגן, דאס וואס שטייט אין פסוק ותרא אותו כי טוב, בשעה שנולד משה, ווען משה רבינו איז געבוירן געווארן, נתמלא הבית כולו אור, איז די גאנצע הויז געווארן אנגעפילט מיט ליכטיגקייט, כתיב הכא, דא שטייט ותרא אותו כי טוב, וכתיב התם, דארט שטייט ביי ליכטיגקייט שטייט וירא אלקים את האור כי טוב, איז דאס די טייטש פון פסוק ותרא אותו כי טוב הוא, ס'איז געווארן ליכטיגקייט אין שטוב, ותצפנהו שלשה ירחים, זי האט אים באהאלטן דריי חדשים, דריי חדשים האט זי געקאנט באהאלטן, די מצריים זענען נישט געגאנגען זוכן נאר נאך ניין חדשים האט איר צוריק גענומען, און זי האט זיך געשוואנגערט מיט דריי חדשים פריער. דלא מנו מצרים אלא משעה דאהדרה, די מצריים האבן געציילט ווען ער האט איר צוריק גענומען, והיא הות מיעברא ביה, און זי האט שוין געשוואנגערט תלתא ירחי מעיקרא, דריי חדשים פריער. ולא יכלה עוד הצפינו.

מחבלים את הכרמים, וואס זיי האבן פארדארבן די כרמים ווען זיי נאך געווען יונג, די יונגע מצריים האבן געברענגט אז מען זאל געפינען די אידישע קינדער. שטייט אין פסוק ותקח לו תיבת גומא. מאי שנא גומא, פארוואס האט זי גענומען פון גומא וואס דאס איז ביליגע מאטריאל, מ'האט דאך געקאנט נעמען א טייערע בעסערע זאך, אמר רב אלעזר מכאן, פון דא איז א ראיה לצדיקים שממונם חביב עליהם יותר מגופם, די געלט איז ביי זיי געליבט מער ווי דער גוף וכל כך למה, פארוואס אזוי? לפי שאין פושטין ידיהם בגזל, זיי שטרעקן ניט אויס זייער האנט אין גזל. רבי שמואל בר נחמני אמר, דעריבער האט מען גענומען גומא, דבר רך, ס'איז א ווייכע זאך שיכול לעמוד, ס'קען האבן א קיום בפני דבר רך ובפני דבר קשה, ווען דאס איז א הארטע זאך און עס שטויסט זיך אן א הארטע זאך, קען עס ווערן צובראכן, אז עס איז א ווייכע זאך און עס שטויסט זיך אן אין א הארטע זאך טוט עס צוריקשפרינגען און עס ווערט נישט צובראכן. שטייט ווייטער אין פסוק ותחמרה, זי האט אויסגעשמירט בחמר מיט לעם ובזפת מיט פעך, תנא מיר האבן געלערנט חמר מבפנים, אינעווייניג מיט לעם, וזפת מבחוץ, פעך פון אויסנווייניג, כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע, אז דער צדיק זאל ניט שמעקן

אדער בכלל דערביי ס'האט געדארפן ניט שטיין על היאור נאר ס'האט געדארפן שטיין ביאור. נאר וואס גייט מיר דער פסוק דא דערציילן? ווייל די מצרים האבן זיך געדינט דעם יאור, דעם טייך נילוס, ווייל די שפייז האבן זיי געהאט אדאנק דעם טייך נילוס, אין מצרים רעגנט דאך ניט, נאר דער טייך נילוס האט געפלעגט ארויף גיין און ס'איז געווען געמאכט קאנאלן פון דעם טייך און מ'האט געטון באוואסערן די אנדערע ערטער. אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי מלמד דער פסוק קומט מיר לערנען שיורדה לרחוץ מגלולי אביה אז זי איז געגאנגען זיך אפוואשן פון די עבודה זרה פון איר פאטער, זי האט זיך געוואלט טובל'ען לשם גירות, וכן הוא אומר אזוי האבן מיר אין א פסוק, דער וואס טוט תשובה און ער רייניגט זיך פון זיינע זינד, ווערט עס אנגערופן מיט דעם לשון רחיצה, ווי עס שטייט אין פסוק, אם רחץ ה' את צואת בנות ציון וגומר. שטייט אין פסוק, ונערותיה הולכות, ווייל זאגן, ווייל זיי האבן געווערט, זיי האבן נישט געלאזט מען זאל ראטעווען דעם צדיק, וכן הוא אומר, הנה אנכי

גבירתנו, אונזער הארנטע, מנהגו של עולם, דער מנהג פון דער וועלט, מלך בשר ודם גוזר גזירה, א מלך בשר ודם איז גוזר א גזירה, אם כל העולם כולו אין מקיימין אותה, אויב אלע מענטשן זענען נישט מקיים די גזירה, אבער בניו ובני ביתו מקיימין אותה, זיינע קינדער, די מענטשן פון זיין שטוב, זענען יא מקיים די גזירה. ואת עוברת על גזירת אביך און דו ביסט גוזר אויף די גזירה פון דיין טאטן, בא גבריאל וחבטן בקרקע, איז געקומען דער מלאך גבריאל און ער האט זיי געקלאפט אין דער ערד. ווייל עס שטייט דאך דא נישט באפירוש דאס לשון מיתה, זאגן מיר עס זענען ניט געשטארבן דורכן מלאך המוות, נאר דורך גבריאלן. גבריאל איז דער מלאך וואס ער ווערט געשיקט צו ראטעווען ווען די אידן, צו העלפן די אידן איז אין א צרה. שטייט ווייטער אין פסוק, ותשלח את אמתה ותקחה, רבי יהודה ורבי נחמיה, חד אמר ידה, איינער זאגט זי האט אויסגעשטרעקט די האנט, זי אליין האט אים געראטעוועט, וחד אמר, און איינער זאגט אז ס'איז פון לשון אמה, פון לשון דינסט, שפחתה, זי האט געשיקט איר דינסט, מאן דאמר ידה דכתיב עס שטייט אמתה, און מאן דאמר שפחתה, מדלא כתיב ווייל עס שטייט נישט ידה. דארף איך טייטשן זי האט געשיקט איר אמה איר דינסט? פרעגט די גמרא למאן דאמר שפחתה, דער וועלכער לערנט אז זי האט געשיקט די דינסט, הא אמרת דו האסט דאך פריער געזאגט בא גבריאל וחבטן בקרקע אז ר' גבריאל איז געקומען און ר'האט זיי צוקלאפט אין דער ערד זענען געשטארבן, ענטפערט די גמרא דשייר לה חדא ער האט איינע איבערגעלאזט, דלאו אורחא דבת מלכא, ס'איז נישט דער סדר פון א בת מלך למיקם לחודה זאל בלייבן אליין. פרעגט די גמרא למאן דאמר ידה, דער וועלכער לערנט ידה, לכתוב ידה, זאל שטיין בפירוש ידה, וועל איך נישט האבן קיין טעות אז שטייט מיר אמתה, קען איך אפשר טייטשן אז מ'מיינט א דינסט. ענטפערט די גמרא הא קא משמע לן, דאס וויל ער מיר דערציילן,

אזוי טרעפסטו ביי די האנט פון בת פרעה ס'איז געווארן לענגער זאל דערגרייכן די תיבה פון משה, וכן אתה מוצא בשיני רשעים, אזוי טרעפסטו ביי די ציינער פון די רשעים, דכתיב עס שטייט אין פסוק שני רשעים שברת, די ציינער פון די רשעים האסטו צעבראכן, ואמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט אל תקרי זאלסט נישט ליינען שברת, אלא נאר שרבבת, ס'איז געווארן אויסגעצויגן. דאס ווערט דערמאנט אין מסכת ברכות דף נ"ד עמוד ב', אז עוג מלך הבשן האט געזאגט, וואס דארף מען מלחמה האלטן מיט די אידן, ווי גרויס איז דער פארנעם פון די אידן, דריי פרסה, איך וועל אויסרייסן א בארג, וואס ער איז גרויס דריי פרסה, און כ'וועל אויף זיי ארויפווארפן, און כ'וועל זיי אומברענגען. און ער האט טאקע אזוי געטאן, ארויסגענומען אזוין בארג, וואס דער בארג איז געווען א שטיינעדיגער, וואס ער איז געווען גרויס דריי פרסות, און האט אים ארויפגעלייגט אויף זיין קאפ, האט דער אייבישטער געברענגט אזעלכע קמצים, אזעלכע מוראשקעס, און זיי האבן געלעכערט דעם שטיין, און דער שטיין איז אראפ געלעכערט, ער איז אראפ אויף דעם האלדז, האט ער געוואלט אים אראפווארפן, איז די ציינער זיינע, א אונטערשטע צאן איז געוואקסן ארויף אין בארג אריין, און א צאן פון אויבן איז אראפ אונטן, און ער האט נישט געקאנט אויסטון דעם בארג. דאס זאגט דארט אויף דעם די גמרא ריש לקיש אז דאס וואס שטייט שיני רשעים שברת מיינט מען ניט שברת אלא שרבבת, און די גמרא זאגט טאקע דארטן אין ברכות אז אויב איינער זעט דעם שטיין דארף ער מאכן א ברכה, ער דארף געבן א הודאה און שבח צו דעם אייבערשטן וואס די אידן זענען געווארן געראטעוועט פון דעם שטיין. שטייט ווייטער אין פסוק ותפתח ותראהו את הילד. איז דאך שווער, פארוואס שטייט ותראהו את הילד? ותרא מיבעי ליה. ס'דארף שטיין ותפתח ותרא את הילד. אמר רבי יוסי ברבי חנינא. שראתה שכינה עמו זי האט געזען די שכינה, דאס וואס שטייט אין פסוק את מיינט מען פון דעם לשון עם, ווי שטייט אין פסוק לא שלח יעקב את אחיו מיינט מען מיט זיינע ברידער, און דא מיינט מען אויכעט ותראהו, זי האט געזען אים, את דער וואס איז געוועזן מיט אים. שטייט ווייטער אין פסוק, והנה נער בוכה קרי ליה ילד, פריער רופט מען אים אן ילד, וקרי ליה נער, און דא רופט מען אים אן נער, תנא, האמיר געלערנט אין א ברייתא, הוא ילד, ער איז געווען ווי א קינד, ער איז אלט געווען דריי חדשים, וקולו כנער דברי רבי יהודה, רבי יודא לערנט אז דער קול איז געווען שוין ווי א דערוואקסענער מענטש. אמר ליה רבי נחמיה, אם כן אויב אזוי עשיתו למשה רבינו בעל מום, אויב יעדע זאך וואס די זאך איז נישט ווי דער סדר איז ווערט מען אנגערופן א בעל מום, און ער איז דאך א לוי וועט ער דאך זיין פסול צו די עבודת השיר וואס איז געווען מיט דעם קול, אלא מלמד א פסוק קומט מען לערנען. שעשתה לו אמו חופת נעורים בתיבה, זי האט אים געמאכט א חופה, אמרה זי האט געזאגט, שמא לא אזכה לחופתו, טאמער וועל איך נישט זוכה זיין אים פירן צו דער חופה, שטייט ווייטער אין פסוק ותחמול עליו, זי האט געהאט רחמנות, ותאמר זי האט געזאגט מילדי העברים זה, מנא ידעה, פון וואנעט האט זי דאס געוואוסט, מיר האבן דאך פריער געלערנט אז דער דעמאלט איז דאך געווען א גזירה נישט בלויז ביי די אויף די אידן, נאר די גזירה די דריטע גזירה איז געוועזן לכל עמו אויף די מצרים אויך. אמר רב יוסי ברב חנינא שראתה אותו מהול, זי האט אים געזען ער איז גע'מל'ט. זה, שטייט אין פסוק מילדי העברים זה, אמר רבי יוחנן מלמד דער פסוק קומט לערנען שנתנבאה שלא מדעתה. זי האט געזאגט נבואה שלא מדעתה, וואס האט נישט געוואוסט וואס זי זאגט, זה נופל ואין אחר נופל, דער פאלט אריין אין טייך און קיין צווייטער וועט נישט קומען אין טייך, ווייל מען האט דעמאלט מבטל געווען די גזירה, ווי מיר וועלן זען ווייטער. והיינו דאמר רב אלעזר, דאס האט רב אלעזר געזאגט, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק, וכי יאמרו אליכם, די גויים וועלן זאגן צו אייך, פארקוקט זיך אויף אונז, דרשו אל האובות, טוט פארשן די עבודה זרה אוב, אוב דאס טוט מען פרעגן א מת וואס עס וועט זיין, ואל הידעונים, מען נעמט אריין א ביינדל פון א חיה וואס הייסט ידעוני, מען נעמט אריין אין מויל און מען מאכט כישוף. המצפצפים, זיי רעדן ווי עופות. והמהגים, די גוים, זיי האלטן זיך אז זיי ווייסן וואס וועט זיין, אבער ס'איז נאר ווי מען זאגט געברומט ווי עופות טוען רעדן, זיי זעען נאר א סימן אבער די זאך זעען זיי נישט, צופין ואינם יודעים מה צופין, זיי רעדן זיי ווייסן נישט וואס זיי רעדן, מהגים ואינם יודעים מה מהגים, דאס לשון צופין

דאס גיי איך ארויף אויף דעם פריערדיגן, דאס זאגט נישט ר' אלעזר, נאר די גמרא זאגט עס, דאס וואס איך האב פריער געזאגט ואין אחר נופל, אז זיי האבן געזען און נישט געוואוסט וואס זיי זעען, דאס איז כדר' אלעזר, נאר דאס וואס איך האב פריער געזאגט ואין אחר נופל, איז וועט מען ערקלערן מיט דער זאך. זיי האבן געזען שמושיען של ישראל במים הוא לוקה, דער וואס וועט העלפן די אידן וועט ווערן געשלאגן אין וואסער, און זיי האבן נישט געוואוסט צו ער איז א מצרי צו ער איז א איד, דער וואס וועט העלפן די אידן. עמדו וגזרו, האבן זיי געמאכט א גזירה, כל הבן הילוד היורה תשלחוה. כיוון דשדיוה למשה, זיי האבן אריינגעווארפן משה. אמרו האבן זיי געזאגט, תו לא חזינן כי ההוא סימנא, מיר זעען נישט מער דעם סימן, ווייל דעמאלט ווען משה איז געווען אין טייך, איז דאך איז א אינגעל וואס איז שוין געווארן געשלאגן, איז געווארן בטל דער סימן פון דעם אז מען דארף ווערן געשלאגן, בטלו לגזירתייהו, איז געווארן בטל די גזירה, האבן זיי געהייסן מבטל זיין די גזירה, והם אינם יודעים, זיי האבן נישט געוואוסט שעל מי מריבה הוא לוקה, אז ער וועט ווערן געשלאגן ביי די מי מריבה וואס ער האט געדארפן רעדן צום שטיין און ער האט אים געשלאגן. והיינו דאמר רב חמא בר חנינא, מאי דכתיב דאס וואס שטייט אין פסוק המה מי מריבה אשר רבו, המה דאס איז שראו איצטגניני פרעה, וטעו, די שטערן זעער פון פרעה האבן דאס געזען, זיי האבן געמאכט א טעות. והיינו דקאמר משה, דאס האט געזאגט משה, שש מאות אלף רגלי, שטייט דארט די ל' מיט א חיריק, וגומר. טייטשט ער רגלי וועגן מיר, ווי שטייט אין פסוק ויברך ה' אותך לרגלי. אמר להן משה לישראל, בשבילי נצלתם כולכם, דורך מיר, ווען מ'האט מיר אריינגעווארפן אין וואסער, זענט איר געווארן אלע געראטעוועט, מ'האט דעמאלט מבטל געווען די גזירה. רב חנינא בר פפא אמר, רב חנינא בר פפא זאגט, אותו היום, דעם טאג וואס מ'האט משה רבינו אריינגעווארפן אין וואסער, עשרים ואחד בניסן היה, ס'איז געווען איין און צוואַנציק טאג פון חודש ניסן, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, האבן די מלאכים געזאגט פאר דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה, דער וואס דארף זאגן שירה אויפן ים אין דעם טאג, איין און צוואַנציק טאג אין חודש ניסן. נלקה ביום זה, זאל ער ווערן געשלאגן אין דעם טאג, ווייל די גמרא זאגט דאך אזוי, רש"י ברענגט אראפ, וואס ווערט דערמאנט אין סדר עולם, פון רעמסס אין סוכות און פון סוכות אין איתם, און פון איתם פאר פי החירות האט געדויערט דריי טעג, אין פערטן טאג. איז פרעה געוואויר געווארן אז די מענטש די אידן זענען אנטלאפן אין פיפטן און זעקסטן האבן זיי נאכגעיאגט די נאכט וואס מארגן איז שביעי של פסח זענען זיי געגאנגען אין ים און אינדערפרי האבן זיי געזאגט שירה דאס איז די שביעי של פסח האבן זיי געזאגט שירה רב אחא בר חנינא אמר אותו היום ששה בסיוון היה. דער טאג וואס מען האט משה רבינו אריינגעווארפן אין וואסער איז געווען זעקס טאג אין סיוון אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה, דער וועלכער דארף נעמען די תורה אויפן בארג סיני אין דעם טאג, ילקה ביום זה, זאל ווערן געשלאגן אין דעם טאג. פרעגט די גמרא. בשלמא למאן דאמר בששה בסיוון, דער וועלכער לערנט אז דאס איז געווען זעקס טאג אין סיוון, משכחת לה איז גוט, ג' ירחי, אז ס'איז שוין געהאט דורכגעגאנגען דריי חדשים זייט משה איז געווארן געבוירן. דאמר מר, מיר האבן געלערנט, בשבעה באדר מת, זיבן טאג אין חודש אדר איז משה רבינו נפטר געווארן. ובשבעה באדר נולד משה, און געבוירן געווארן איז ער זיבן טאג אין אדר. פון וואנעט ווייסן מיר שבעה באדר מת? ווייל עס שטייט אין פסוק אז מען האט באוויינט משה'ן דרייסיג טעג, און נאכדעם שטייט משה עבדי מת ועתה קום עבור, אז דער אייבערשטער האט אזוי געזאגט צו יהושע, ווערט דאך דערמאנט בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן, אין דריי טעג ארום וועט איר דורכגיין דעם ירדן. און די מענטשן, די יידן, זענען דורכגעגאנגען דעם ירדן צען טאג אין חודש ניסן, הייסט עס, אז פון פטירת משה ביז דעם דורכגיין דעם ירדן איז געווען דריי און דרייסיג טעג, און ווען איז מען דורך אין ירדן? צען טאג אין ניסן, רעכן דריי און דרייסיג טעג צוריק, קומט עס אויס אז זיבן טאג אין אדר איז משה געשטארבן. וואנען ווייס איך איז געבוירן געווארן זיבן טאג אין אדר, ווייל עס שטייט ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, איז זאגט אויף דעם די גמרא, וואס דארף מען שטיין היום, היום מלאו ימי ושנותי, אז איך בין געבוירן געווארן דעמאלט אויכעט זיבן טאג אין אדר, איז פרעגט די גמרא, אויב איך זאג ס'איז געוועזן. זעקס טאג אין סיוון פארשטיי איך אז ס'איז געווען דריי חדשים, אלא למאן דאמר בעשרים ואחד בניסן, היכי משכחת לה, פון איין און צוואנציג טאג אין ניסן צוריקרעכענען ביז ז' אדר איז דאך נישט קיין דריי חדשים. ענטפערט די גמרא. אותה שנה מעוברת היתה, די יאר איז געווען א עיבור יאר און משה רבינו איז געבוירן געווארן אין אדר ראשון, רובו של ראשון, האבן מיר דאך א רוב פון ערשטן חודש, ווייל עס האט דאך נאר געפעלט זיבן טעג פון ערשטן חודש, ורובו של אחרון, פון לעצטן חודש פון ניסן, איז א רוב אויך שוין דורכגעגאנגען איין און צוואַנציק טעג, ואמצעי שלם, און דער מיטלסטער איז געווען גאנץ, די אדר שני איז געווען גאנץ, נאר לכאורה אויב אזוי דארף מען פארשטיין, האט מען דאך אים געקאנט נאך באהאלטן, ס'איז דאך נאך נישט דורכגעגאנגען קיין גאנצע דריי חדשים. נאר דער אייבישטער האט אזוי מסבב געווען סיבות מען זאל אים דעמאלט אריינווארפן איין און צוואַנציק טאג אין חודש ניסן כדי ס'זאל זיין א זכות אז ער זאל ווערן געראטעוועט. שטייט ווייטער אין פסוק ותאמר אחותו אל בת פרעה, די שוועסטער האט געזאגט צו דער טאכטער פון פרעה, האלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות, זאל איך גיין רופן א פרוי זאל אים זייגן פון די אידישע? מאי שנא מעבריות, פארוואס האט זי געגאנגען רופן פון די עבריות, פון די אידישע פרויען, זאל דאס גיין זאגן די בת פרעה? זי האט דאך געוואלט אויסבאהאלטן די זאך אז מען זאל נישט וויסן אז ס'האט א שייכות צו אידן. מלמד דער פסוק קומט מיר לערנען שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן, מען האט משה'ן גענומען צו אלע מצריות זאל זייגן ולא ינק האט נישט געוואלט זייגן. אמר הקדוש ברוך הוא, אזוי שטייט אין עיין יעקב, פה שעתיד לדבר עם השכינה, דער וועלכער דארף רעדן מיט דער שכינה יניק דבר טמא, זאל זייגן א דבר טמא, דאס וואס די מאמע עסט דברים טמאים, איז די קינד אין די מילך טוט פארזוכן אלעס וואס די מאמע האט געגעסן. והיינו דכתיב, דא שטייט אין פסוק, את מי יורה דעה, ווער וועט לערנען וויסן וגומר, למי יורה דעה ולמי יבין שמועה, ווער וועט פארשטיין די הלכה, לגמולי מחלב ולעתיקי משדים, די וועלכע האבן נישט געוואלט זייגן, וועמען טוט דער אייבישטער לערנען תורה, דער וואס האט זיך אפגעשיידט פון חלב טמא און איז אוועק געגאנגען פון די טומא'דיגע ברוסטן. דאס ווארט וואס ווערט דא דערמאנט עתיקי איז פון לשון ויעתק משם. ותוי שטייט ווייטער אין פסוק ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה, פריער ווערט דערמאנט אחותו, דארף מען דא אויך שטיין מיט דעם לשון אחותו, פארוואס שטייט דא א צווייטע לשון? אמר רב אלעזר מלמד דער פסוק קומט מען לערנען שהלכה בזריזות זי איז געגאנגען שנעל כעלמה, מיט דעם גאנצן כח איז זי שנעל געגאנגען. דער תרגום פון ווארט חזק ואמץ איז דער תרגום תקף ועלם. ר' שמואל בר נחמני אמר העלמה שהעלימה את דבריה, זי האט פארהוילן די ווערטער, זי האט נישט דערציילט אז זי איז די שוועסטער, זי האט נישט דערציילט אז זי ברענגט די מאמע. ותאמר לה בת פרעה, האט צו איר געזאגט די טאכטער פון פרעה, היליכי את הילד הזה. אמר רב חמא ברב חנינא, מתנבאה, זי האט געזאגט נבואה, ואינה יודעת מה מתנבאה, זי האט נישט געוואוסט וואס זי זאגט נבואה, היליכי, הא שליכי, נא דיר דיין זאך, ואני אתן את שכרך. אזוי שטייט ווייטער אין פסוק, אמר רב חמא ברב חנינא, לא דיין לצדיקים, נישט בלויז דאס גענוג צו די צדיקים, שמחזירים להם אבידתם, מען גיט זיי צוריק דאס וואס זיי האבן פארלוירן, אלא שנותנים להם שכרם, מען באצאלט אויך, מען באצאלט די מאמע פאר דעם וואס זי טוט זייגן איר קינד, שטייט אין פסוק, ותקח מרים הנביאה אחות אהרן וגומר, איז דאך דא דא א קשיא, מרים די נביאה די שוועסטער פון אהרן'ען, אחות אהרן ולא אחות משה, איז זי דען געווען די שוועסטער נאר פון אהרן און ניט די שוועסטער פון משה? אמר רב עמרם אמר רב, האט רב עמרם געזאגט פאר רב'ן, ואמרי לה אמר רב נחמן אמר רב, מלמד א פסוק קומט מען דערציילן,

ווען האט זי געזאגט נבואה? אחות אהרן, ווען זי געווען די שוועסטער נאר פון אהרן'ען משה רבינו נאך נישט געווען געבוירן, וואס איז געווען איר נבואה? ואומרת, זי האט געזאגט עתידה אמי שתלד בן, מיין מאמע איז אנגעגרייט זאל געבוירן א זון, שמושיע את ישראל, וואס ער וועט העלפן די אידן. וכיוון שנולד משה, אזוי ווי משה רבינו איז געבוירן געווארן, נתמלא כל הבית כולו אור, די גאנצע הויז איז געווארן פול מיט ליכטיגקייט. עמד אביה ונשקה על ראשה, האט דער טאטע עמרם געקושט מרימ'ן אויפן קאפ, אמר לה, האט געזאגט צו איר, בתי,

ותתצב אחותו מרחוק, די שוועסטער האט זיך געשטעלט פון דערווייטנס, לדעה צו וויסן מה יעשה לו, וואס הייסט צו וויסן וואס וועט ווערן געטאן צו אים, דרך הטבע האט מען געוויסט מ'וועט ווארפן אין טייך, הי, ווי לאנג מ'וועט קענען לעבן וועט מען לעבן, מ'וועט שפעטער וועט מען נישט קענען לעבן, און אויך איז דאך דא א דיוק וואס עפעס פונקט. איז די שוועסטער געשטאנען פון דערווייטנס, נישט די מאמע, נישט דער טאטע, נישט אהרן, נאר דאס וואס שטייט לדעה, לידע, צו וויסן מה יהא בסוף נבואתה, זאל וויסן וואס וועט זיין די ענדע פון איר נבואה. רש"י אין דער משנה האט מען געלערנט. יוסף זכה וכו'. ווערט דערמאנט אין דער משנה אז יוסף האט זוכה געווען אין די עצמות יוסף. פרעגט די גמרא, מאי שנא, וואס איז אנדערש, מעיקרא דכתיב, פריער שטייט ויעל יוסף לקבר את אביו, יוסף איז ארויפגעגאנגען קובר זיין זיין פאטער, ויעלו עמו, ס'איז ארויפגעגאנגען מיט אים. כל עבדי פרעה, אלע קנעכט פון פרעה, והדר, און נאכדעם איז געגאנגען וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו, דאס הייסט אז די מצריים זענען געגאנגען פאר די ברידער פון יוסף, און מאי שנא לבסוף, ווען זיי זענען צוריק געגאנגען, דכתיב ס'שטייט וישב יוסף מצרימה, הוא ואחיו, וכל העולים אתו לקבור את אביו, ווען מען איז צוריק געגאנגען, איז ער געווען צוזאמען מיט די ברידער, און נאכדעם זענען אלע געגאנגען אלע מצריים. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, בתחילה אין אנפאנג, עד שלא ראו בכבודם של ישראל, איידער זיי האבן געזען די כבוד וואס מען גיבט זיי אפ, די אידן, לא נהגו בהם כבוד, האבן זיי נישט אפגעגעבן זיי קיין כבוד, ולבסוף, זיי האבן זיך געהאלטן חשוב'ער פון די אידן, ולבסוף, שראו בכבודם, די ענדע אז זיי האבן געזען דעם כבוד פון די אידן, נהגו בהם כבוד, האבן די מצריים אפגעגעבן כבוד די אידן, און פריער איז געגאנגען יוסף און די ברידער, נאכער זענען געגאנגען די מצריים, דכתיב שטייט אין פסוק ויבאו עד גורן האטד. אטד איז די טייטש דערנער, וכי גורן יש לו לאטד, טוט מען דען מאַכן צו קוצים צו דערנער אַ גורן, מען טוט זי דען צוזאַמעננעמען אויף איין אָרט? אמר רב אבהו, האָט רב אבהו געזאָגט, מלמד דער פּסוק קומט דערציילן, שהקיפוהו כתרים לארונו של יעקב, מען האָט אַרומגערינגלט מיט קרוינען דעם אָרון פון יעקבן. כגורן זה אזוי ווי דער גורן שמקיפים לו אטד וואס מען טוט נעמען ארום דעם גורן דערנער כדי די בהמות זאלן דארטן נישט ארויפגיין, שבאו שם ס'דארטן געקומען בני עשו ובני ישמעאל ובני קטורה תנא. האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, כולם למלחמה באו, זענען געקומען האלטן מלחמה, כיוון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב, אז זיי האבן געזען דער קרוין פון יוסף'ן הענגט אין דעם ארון פון יעקב'ן, נטלו כולם כתריהם, האבן אלע גענומען זייערע קרוינען, ותלאום בארונם של יעקב, און אנגעהאנגען אין דעם ארון פון יעקב'ן. תנא, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, שלושים וששה כתרים זעקס און דרײַסיק קרוינען נתלה איז געווארן אנגעהאנגען בארונו של יעקב. צוועלף פון די נשיאים פון ישמעאלן און דרײַ און צוואַנציק כתרים פון די דרײַ און צוואַנציק אלופים וואס ווערן דערמאנט ביי עשון, און אויכעט דער כתר פון יוספן. רשי.